ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף י"ג, עמוד ב', די פערדע שורה פון די ברייטע שורות. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, כשהזיק חב המזיק, דאס וואס שטייט אין דער משנה, אין דער צווייטער משנה נאכאמאל, כשהזיק חב המזיק, להביא גייט עס מרבה זיין, שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר, אז אויב תם משלם חצי נזק, און מועד משלם נזק שלם. פרעגט די גמרא, היכי דמי, אין וועלכן אופן רעדט זיך דא? ווער איז געוועזן דער מזיק? ראובן האט געגעבן צו שמעון'ן א שור, שמעון איז געוועזן אדער א שואל, אדער א שומר חנם אדער נושא שכר והשוכר, און מ'האט דא די שאלה היכי דמי צי האט מזיק געווען די בהמה פון ראובנ'ן וואס ער איז דער משאיל צו די בהמה פון שמעון'ן וואס שמעון איז דער שואל דער שומר, אדער ס'איז געווען פארקערט שמעון'ס בהמה דעם שומר'ס בהמה האט מזיק געווען די בהמה פון דעם משאיל אילימא וועסטו וועלן זאגן עס רעדט זיך דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל ראובן'ס שור האט מזיק געווען שמעון'ס שור לימא ליה זאל דער בעלים זאל דער ראובן זאגן אילו אזיק בעלמא ווען מיין שור זאל מזיק זיין א פרעמדן מענטש בעית לשלומי את, וואלסטו געדארפן באצאלן ווייל דו דארפסט דאך אים היטן? השתא דאזקיה לתורא דידך, יעצט ער האט מזיק געווען דיין שור בעינא לשלומי זאל איך באצאלן? דו דארפסט דאך היטן מיין שור ער זאל נישט מזיק זיין, דו ביסט דאך זיין שומר, אלא וועסטו וועלן זאגן דאזקיה תורא דשואל אז דער אקס פון דעם שואל שמעון'ס שור האט מזיק געווען לתורא דמשאיל ראובן'ס שור, אויב אזוי לימא ליה זאל דער משאיל ראובן זאגן צו שמעון'ן אילו איתזק בעלמא ווען מיין אקס זאל ווערן געשאדנט פון א פרעמדן אקס? בעית לשלומי כוליה תורא, וואלסטו געדארפן באצאלן דעם גאנצן שור, כאטש א תם האט אים מזיק געווען, דו וואלסט פון יענעם איינגעמאנט א האלבן שאדן, אדער אפילו ער איז געווארן געשאדנט דורך אזא אן אופן וואס דו קענסט גארנישט ניט איינמאנען, ס'איז געשען א אונס, דער בעל השור האט געהיטן זיין שור און דאך האט ער מזיק געווען, אבער דו דארפסט מיך באצאלן, ווייל א שואל איז דאך מחויב באונסין. השתא דאזקיה תורא דידך, יעצט אז דו שמעון דיין אקס האט ער מזיק געווען, פלגא נזקא הוא דמשלמת לי, ווייל דיין אקס האט מזיק געווען מיין שור באצאלסטו מיר נאר א האלבן שאדן. ענטפערט די גמרא, לעולם דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל, דער אקס פון די משאיל פון ראובנ'ען האט מזיק געווען לתורא דשואל שמעון'ס שור, איי פרעגסטו מיר די שאלה, ער טענה'ט צו אים. אז אויב ס'איז מזיק אין דער פרעמד דארפסטו באצאלן, והכא במאי עסקינן דא רעדט זיך שקיבל עליו שמירת גופו, דער שואל האט גענומען אויף זיך ער וועט היטן דעם שור קיינער זאל אים נישט מזיק זיין, ולא קיבל עליו שמירת נזקיו, אבער די שמירה אויב ער וועט מזיק זיין אנדערע דאס האט ער אויף זיך נישט גענומען. דעריבער, אויף וועמען ליגט דער חיוב שמירה? אויף דעם משאיל, אויף דעם ראובן'ען, איז אויב ער האט מזיק געווען דארף דער משאיל באצאלן. פרעגט תוספות, אויב אז דער שומר, דער שואל, האט נישט גענומען אויף זיך שמירת נזקיו, איז דאך א פשיטא אז דער חיוב פון היטן ליגט אויף דעם משאיל, און ביי א תם באצאלט ער חצי נזק און א מועד באצאלט ער נזק שלם. זאגט תוספות, ס'איז נישט קיין פשיטא, איך וואלט געוואלט מיינען אזוי, כאטש דער שואל האט געזאגט ער נעמט נישט אויף זיך שמירת נזקיו, ער נעמט נישט אויף זיך שמירת נזקיו אויב ער וועט מזיק זיין אין דער פרעמד, אבער דארט וואו ער וועט מזיק זיין דעם אקס פון שואל, וואלט איך געוואלט מיינען ער האט אויף זיך גענומען, און דער משאיל זאל זיין פטור דארף ער מיר דערציילן אז ער איז חייב, פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי אימא סיפא זאג די סיפא, אין די סיפא שטייט נפרצה בלילה אז ס'איז געווארן אויפגעבראכן ביינאכט, או שפרצוה ליסטים, ליסטים האבן אויפגעבראכן, דער נזק איז געשען דורך א אונס, ויצתה והזיקה, און ס'איז ארויסגעגאנגען דער שור דארפסטו טייטשן דער שור פון משאיל, און ער האט מזיק געווען. פטור, איז ער פטור. דארף דער שומר נישט באצאלן. הא ביום, אז ס'איז געשען בייטאג. חייב איז ער חייב. הא לא קיבל עליו שמירת נזקיו, ער האט נישט אויף זיך גענומען שמירת נזקיו. אפילו ווען די בהמה גייט ארויס בייטאג, איז אויך דער שומר נישט מחויב. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, אם קיבל עליו שמירת נזקיו, אויב דער שומר האט אויף זיך גענומען שמירת נזקיו, צו היטן אז דער אקס פון דעם משאיל זאל נישט מזיק זיין, איז דעמאלט דער דין חייב, איז דער שומר חייב בנזקיו. נפרצה בלילה או שפרצוה ליסטים, אבער אויב דער נזק איז געשעהן דורך א אונס, ס'איז געווארן אפגעבראכן ביינאכט, אבער די ליסטים האבן אפגעבראכן ויצאה והזיקה, און די בהמה איז ארויסגעגאנגען זי האט מזיק געווען, פטור, איז ער פטור. יעצט גיימער צוריק צו די פריערדיגע מחלוקת, מיר האבן דאך פריער געלערנט א מחלוקת פון רב חסדא'ן מיט רב אלעזר'ן, חצר השותפין, א חצר וואס באלאנגט צו צוויי מענטשן, זאגט רב חסדא, חייב בה על השן ועל הרגל, דאס ווערט אנגערופן בשדה אחר, און רב אלעזר זאגט, ער איז פטור, אויף שן ורגל, ווייל ס'האט דעם דין ווי רשות הרבים, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב אלעזר'ן, איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והא תני רב יוסף, רב יוסף האט געלערנט חצר השותפין והפונדק, פונדק ווערט אנגערופן א גרויסע הויז וואס געסט קומען דארט צו גיין זיי נעכטיגן דארטן, איז אויב. ס'האט דארט מזיק געווען א בהמה פון איינעם בשן אדער ברגל, חייב בהן על השן ועל הרגל, איז ער מחויב אויף שן און רגל, ווייל ס'איז נישט מיוחד לבני רשות הרבים, נאר צו דיע וואס וואוינען דארטן, האט עס דעם דין בשדה אחר. תיובתא דרב אלעזר, איז דאך א קשיא אויף רב אלעזר'ן, וואס רב אלעזר זאגט, א חצר השותפים האט דעם דין ווי רשות הרבים? זאגט די גמרא, אמר לך רב אלעזר, רב אלעזר וועט דיר פארענטפערן, ותסברא ווי פארשטייסטו מתניתא מי לא פליגי, איז דען נישט דא א ברייתא וואס ס'קריגט אויף דער ברייתא? ס'דא א ברייתא וואס ס'האלט ווי איך, און די ברייתא האלט אז חצר השותפים איז מען פוטר אויף שן ורגל, והתניא מיר האבן געלערנט. ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט בנזקין פיר כללות, כל שהוא רשות לניזוק ולא למזיק, אויב אויף דעם ארט איז נאר דא רשות צום ניזוק נישט צום מזיק, חייב בכל. און די גמרא ווייטער טייטשט אפ דאס ווארט בכל, עס שטייט נישט חייב על הכל, דעמאלט זאל שטיין חייב על הכל וואלט געהייסן מ'איז מחויב סיי אויף קרן, סיי אויף שן, סיי אויף רגל. אז עס שטייט חייב בכל מיינט מען בכל הנזק, אז אפילו קרן תם באצאלט אויך נזק שלם אויב מ'איז אריינגעגאנגען ברשות הניזוק באצאלט מען נזק שלם, ווי רב טרפון וואס ער זאגט אז קרן בחצר הניזוק נזק שלם משלם. דער צווייטער דין, דמזיק ולא לניזוק, די יארד באלאנגט נאר צום מזיק, נישט צום ניזוק. פטור מכל, איז ער פטור פון אלעס, ווייל דער בעל המזיק זאגט, תורך ברשותי מאי בעי, איז ער פטור אויף קרן אויכעט. לזה ולזה, דער חצר האט באלאנגט צו ביידע, צום מזיק און צום ניזוק, כגון חצר השותפין והבקעה, בקעה ווערט אנגערופן א פלאץ וואס דארט איז דא אסאך פעלדער, דארטן פטור בה על השן ועל הרגל, אויף שן אויף רגל איז מען פטור, ווייל דאס הייסט נישט שדה אחר, שדה אחר הייסט

ועל הבעיטה, געגעבן א בריק צובראכן כלים, דאס איז דאך אלץ תולדות פון קרן תם משלם חצי נזק, א תם באצאלט א האלבן שאדן, מועד משלם נזק שלם, א מועד באצאלט א גאנצן שאדן, ווייל דא האט עס א דין ווי רשות הרבים, ווייל ביידע האבן דאך דארט רשות. לא לזה ולא לזה, די גמרא איז ווייטער מפורש, נישט ביידע האבן רשות, נאר איינער האט דארט רשות, נאר דער ניזוק, כגון חצר שאינו של שניהם, ס'נישט צו ביידע, נאר צום ניזוק, אויב אזוי פארוואס ווערט עס אנגערופן. א אנדער נאמען ווי חצר הניזק וועט די גמרא ווייטער זאגן. טאקע אויף פירות האט איינער רשות, און אויף אנדערע זאכן האבן ביידע רשות. דארט איז דער דין חייב בו על השן ועל הרגל, שן ורגל דארף מען באצאלן, ווי אימער דעם שן ורגל א נזק שלם, אבער על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם. ווייטער וועט די גמרא פרעגן, אויב איך זאג אז מ'איז חייב אויף שן ורגל, הייסט דאך דאס אז דאס ווערט אנגערופן חצר הניזק, און מיר האבן דאך דא געזאגט אין דעם ערשטן כלל אז ביי חצר הניזק באצאלט מען א גאנצן שאדן,

רשי, פרעגט די גמרא, קשיא אהדדי, ס'איז דאך דא א סתירה פון די צוויי ברייתות, אין דער ערשטער ברייתא שטייט אז רב יוסף האט געלערנט חצר השותפים והפונדק איז חייב אויף שן ורגל, און אין דער ברייתא שטייט חצר השותפים והבקעה איז פטור פון שן ורגל. ענטפערט די גמרא, כי תניא ההיא ווען האט מען געלערנט אין דער צווייטער ברייתא אז מען איז פטור אויף שן ורגל בחצר השותפים, בחצר מיוחדת לזה ולזה, אז די חצר פון די שותפים איז באשטימט צו ביידע, בין לפירות בין לשוורים, ביידע האבן רעכט דארט אריינצונעמען פירות, ביידע האבן דארט רעכט אריינצונעמען בהמות, דעריבער איז לגבי שן איז מען פטור ברשות מ אזוי ווי רשות הרבים ווייל ער האט א רעכט אריינצונעמען די שוורים און ביי קרן באצאלט מען א האלבן שאדן ווי רשות הרבים ההיא דרב יוסף דאס וואס רב יוסף האט געלערנט חצר השותפים והפונדק איז מען חייב אויף שן ורגל, מיינט מען בחצר מיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשוורים, אז די חצר האבן ביידע רעכט אריינצונעמען פירות, אבער זיי האבן דארט נישט קיין רעכט אריינצונעמען שוורים. דלגבי שן, הויא לה חצר הניזק, ביי שן הייסט עס חצר הניזק ווייל ער האט דאך דארט נישט קיין רעכט אריינצונעמען שוורים, איז דאס נישט גלייך ווי רשות הרבים? דיקא נמי, א ראיה וועל איך דיר ברענגען אז דער חצר השותפים פון רב יוסף'ן איז נישט דער זעלבער אופן ווי דער חצר השותפים פון דער צווייטער ברייתא,

שמע מינה, איז א ראיה, פונדק איז נישט מיוחד אויף שוורים, מען קען דארט נישט אריינעמען קיין בהמות ווייל דארט ליגט די סחורה פון די סוחר, האבן זיי נאר רשות אויף פירות נישט אויף די בהמות, אבער סתם בקעה פאשען זיך דאך דארטן אקסן, רעדט זיך דארטן אז מען האט יא רשות אויף אקסן.

פעלט דאך דאס אין שדה אחר, ווייל דער מזיק האט דאך דארט אויך רשות אריינצונעמען פירות? אמר ליה אביי, האט אביי געענטפערט צו רב זירא, כיוון דאינה מיוחדת לשוורים, וויילע קיינער האט דאך נישט קיין רעכט דארט אריינצונעמען שוורים, שדה אחר קרינא ביה,

אז אין דער ברייתא וואס תני רב יוסף אז חצר השותפין איז מחויב בשן ורגל, מיינט מען אז ס'מיוחד פאר די שותפין פאר פירות נישט פאר שוורים, און דאס וואס שטייט אין דער אנדערער ברייתא חצר השותפין איז פטור על שן ורגל, האבן מיר דאך איינגעלערנט רעדט זיך אז מ'קען דארט אריינעמען אי פירות אי שוורים, אויב אזוי וועלן מיר אויך זאגן אמוראי נמי לא פליגי אז רב חסדא מיט רב אלעזר'ן קריגן זיך נישט, דאס וואס רב חסדא האט געזאגט חצר השותפים איז מחייב אויף שן ורגל, מיינט מען ס'מיוחד פאר פירות נישט פאר שוורים, און דאס וואס רב אלעזר האט געזאגט מ'איז פטור אויף שן ורגל, מיינט מען אז ביידע האבן רעכט דארט אריינצונעמען סיי פירות און סיי שוורים. אמר ליה, האט אים רבינא געענטפערט אין, איך קען אזוי זאגן. ואם תמצא לומר פליגי,

בקושיא דרב זירא, רב אלעזר האלט אזוי ווי רב זירא'ס קשיא וואס רב זירא האט געפרעגט, הא בעינן וביער בשדה אחר וליכא, ווען איז דא דער חיוב פון שן ורגל, דווקא ווען ס'איז אין רשות נאר לניזק, און דא אויך אז דער מזיק האט דא אויך רעכט אריינצונעמען פירות, איז עס נישט שדה אחר. אין פירוקא דאביי פליגי אין תירוץ פון אביי, רב חסדא האלט ווי אביי ווייל מען האט דארט נישט קיין רעכט אריינצונעמען קיין שוורים, הייסט דאס שדה אחר, רש"י. גופא מיר האבן פריער געלערנט.

ס'שטייט נישט על הכל, על הכל וואלט אויסגעוויזן אז מ'איז מחיוב סיי א קרן, סיי א שן, סיי א רגל. אלא חייב בכל, וואס איז די טייטש בכל? בכולי נזקא. ער איז מחיוב אויף קרן אויך, כאטש ער איז א תם א גאנצן שאדן. מני, ווי ווער איז דאס? רבי טרפון היא, ס'איז ווי רבי טרפון, דאמר וואס ער זאגט משונה קרן, קרן און אלע תולדות ווערן אנגערופן משונה, ווייל זיי האבן משנה געווען זייער סדר, און ס'איז כוונתם להזיק, בחצר הניזק, נזק שלם משלם, רבי טרפון לערנט, כאטש קרן תם באצאלט דאך אומעטום א האלבן שאדן, אבער אויב בחצר הניזק, באצאלט א גאנצן שאדן. אימא סיפא, זאג די סיפא, אין דער סיפא שטייט ביי דעם פערדן דין פון דער פריערדיגער ברייתא, לא לזה ולא לזה, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בו על השן ועל הרגל. מאי לא לזה ולא לזה? וואס מיינט ער צו זאגן אז די רשות איז לא לזה ולא לזה? אילימא וועסטו וועלן זאגן לא לזה ולא לזה כלל, ס'האט קיינער נישט פון זיי קיין רשות, נישט דער מזיק נישט דער ניזק, אלא דאחר נאר א דריטע פערזאן, שטייט דארטן אז מ'איז מחויב אויף שן ורגל, פארוואס זאל מען זיין מחויב, והא בעינא ובער בשדה אחר וליכא, מ'האט דאך ביי שן ורגל דאך נאר דער חיוב בחצר הניזק, דא דאך איז נישט קיין חצר הניזק. אלא פשיטא מוז איך דא טייטשן לא לזה ולא לזה, עס באלאנגט נישט צו ביידע, אלא דחד, נאר עס באלאנגט צו איינע פון זיי, צום ניזק. וקתני סיפא שטייט אין דער סיפא, תם משלם חצי נזק, און מועד משלם נזק שלם, כאטש דאס איז געווען ברשות הניזק, דאך באצאלט א תם חצי נזק. אתאן לרבנן, קומט דאך דאס אויס ווי די רבנן דאמרי וואס זיי זאגן משונה קרן, קרן וואס איז משונה בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם באצאלט אפילו אין חצר הניזק נאר א האלבן שאדן. רישא רב טרפון, וסיפא רבנן, די רישא גייט ווי רב טרפון און די סיפא זאל גיין ווי די רבנן? ענטפערט די גמרא אין, יא, נישט בלויז די ברייתא איז אזוי, רישא רב טרפון וסיפא רבנן, מען טרעפט א משנה אויך אזוי, דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה, שמואל האט געזאגט צו רב יהודה'ן, שיננא, כאטש דו ביסט דאך א חריף און דו קאנסט פארענטפערן קשיות, דאך שבוק מתניתין, לאז אפ די משנה, באמי זיך נישט איינצולערנען די משנה, דאס איז די משנה וואס ווערט דערמאנט ווייטער דף ט"ו עמוד ב', חמשה תמין וחמשה מועדין, לאז אפ די משנה, זוך נישט קיין תירוצים, ותא אבתראי, קום נאך מיר און לערן אזוי ווי איך לערן, רישא רב טרפון וסיפא רבנן, און די זעלבע זאך דא אין די ברייתא, וועל איך אויך לערנען אז רישא רב טרפון וסיפא רבנן. רבֿינא משמיה דרבֿא אמר, רבֿינא אין נאָמען פֿון רבֿאן זאָגט, כּולה רב טרפֿון היא, די גאַנצע ברייתא גייט רב טרפֿון. אַי, איז דאָך שווער, פֿאַר וואָס שטייט בײַ דעם פֿערטן פֿאַל, לא לזה ולא לזה, מוז איך דאָך טײַטשן אלא דחד, אַז ס'איז חצר הניזק, פֿאַר וואָס שטייט, תּם באַצאָלט חצי נזק?

ווייל ער האט אויך ברשות דארט אריין געברענגט זיין שור, דעריבער באצאלט ער נאר א האלבן שאדן, ווען זאגט רב טרפון מען באצאלט א גאנצן שאדן, ווען ער איז אריין געגאנגען לחצר הניזק און ער האט דארט נישט געהאט קיין רעכט אריין צו גיין, אבער דא הא אז ס'איז מיוחד פאר ביידע פאר שוורים, האט רב האלט אויך רב טרפון באצאלט א האלבן שאדן. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי ארבעה, פארוואס שטייט פיר כללים, שלשה הוו, ס'איז דאך נאר דא דריי? בשלמא לויט שמואל וואס ער לערנט איין די רישא גייט ווי רב טרפון און די סיפא ווי רבנן, זאגט ער לויט רב טרפון איז דא איין כלל, לויט די רבנן איז דא א צווייטע כלל, פארשטיי איך פארוואס ס'שטייט ארבעה כללות, אין דעם ווי שטייט אי הכי דארף איך זאגן א בשלמא, לויט מיר איז גוט, אבער לויט דיר רבינא וואס דו גייסט איינלערנען אז אלעס רעדט זיך אזוי ווי רב טרפון, דארף דאך נישט שטיין אינגאנצן דער לעצטער פאל. לגבי שן איז עס חצר הניזק, ווייס איך דאך שוין פון דעם וואס שטייט כל שהוא רשות לניזק איז עס מחויב אויף שן ורגל, לגבי דעם דין אז לגבי קרן איז מען מחויב א האלבן שאדן ס'האט א דין ווי רשות הרבים, ווייס איך דאך פון חצר השותפין והבקעה, וואס דארפן מיר לערנען דעם לעצטן פאל? אמר רב נחמן בר יצחק שלשה כללות, ס'איז דא דריי כללים טאקע, אז חצר הניזק איז מחויב אויף שן ורגל, און קרן באצאלט מען א גאנצן שאדן. אין רשות הרבים איז קרן א האלבער שאדן. אין רשות המזיק איז אלעס פטור, ס'איז נאר דריי כללים, אבער בארבעה מקומות, ס'איז דא פיר ערטער.

תוספות לערנט אנדערש, תוספות זאגט אז אויב ביידע האבן רעכט אריינצונעמען שוורים, אפילו פירות האט נאר איינער רעכט, וועט ער זיין אויך פטור אויף שן ורגל, ווייל ער האט דאך רשות דארט ארייננעמען דעם שור? איז תוספות גורס נישט ווי מיר האבן געלערנט אז דא רעדט זיך לזה ולזה לשוורים ולפירות לחד, נאר תוספות לערנט לא לזה ולא לזה לפירות אלא דחד און לא לזה ולא לזה לשוורים ביי שן איז דאס חצר הניזק האט מזיק געווען די פירות אבער ביי שוורים ווייל אין קיינער האט נישט קיין רעכט דארט אריין צו נעמען די שוורים האט עס א דין ווי קרן ברשות הרבים. און וועט אבער זיין לערנט תוספות אז אויב ס'איז לזה ולזה לשוורים דער קרן וועט זיך טאקע נישט בייטן דער דין אבער ביי שן וועט עס נישט הייסן קיין חצר הניזוק ווייל יעדער איינער האט רעכט דארט אריינצונעמען דעם שור. איי פארוואס וויל ער נישט איינלערנען לזה ולזה לפירות ולא לשוורים? ווייל אויב אזוי וועט דאך עס אויסקומען נישט כרבי זירא, לויט רבי זירא'ן דעמאלט אויך פטור. און נאך א זאך, דאס לשון ווייזט דאך אויס אז איינער האט מער א רעכט פאר דעם אנדערן, איז דעריבער לערן איך איינער האט רעכט אויף פירות. זאגט די משנה, שום כסף. מיר האבן דאך פריער געלערנט אין די פריערדיגע משנה פון די תשלומין, אויב וואלט מזיק געווען, זאגט די משנה מען דארף עס אפשאצן וויפיל דער נזק איז געוועזן, שום כסף, מען דארף צאלן אויב ס'איז דא שווה כסף, א זאך וואס ס'ווערט געלט. אבער אויב ניט ווען ס'איז דא כסף, די גמרא וועט עס ווייטער זאגן וואס עס הייסט בפני בית דין, דאס דארף ווערן געמאכט פאר א בית דין, ועל פי עדים, עס דארף זיין עדות בני חורין זענען נישט קיין עבדים, און בני ברית זאלן זיין אידן, והנשים בכלל הנזק, דער זעלבער דין פון נזק וואס גייט אן ביי אנשים גייט אויך אן ביי נשים, והניזק והמזיק בתשלומין, דער ניזק צאלט אויכעט, וואס הייסט דאס? ער האט אויכעט שאדן, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס דאס הייסט, רש"י, שום כסף כולה מתניתין מפרש בגמרא, פרעגט די גמרא, מאי שום כסף, וואס מיינט די משנה צו זאגן שום כסף, אפשאצן, די געלט, די ווערט פון געלט. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, שום זה לא יהא אלא בכסף. די בית דין דארף אפשאצן וויפיל דער שאדן איז, וויפיל געלט, ווי גרויס איז געווען דער שאדן. וואס הייסט דאס? ווי קאן אנדערש זיין? תנינא איז א ראיה פון דער משנה להא דתנו רבנן צו דעם וואס ווערט געלערנט אין א ברייתא, און פון דער משנה א ראיה אז די ברייתא איז זיכער. האבן מיר געלערנט פרה שהזיקה טלית. א פרה האט מזיק געווען א טלית, דאס מוז זיך רעדן אז דאס איז אין רשות הניזוק, ווייל אויב איינער לייגט ארויס א טלית אין רשות הרבים און א פרה איז דורכגעגאנגען און האט עס צעריסן, איז דער בעל הפרה פטור, ווייל יענער האט משנה געווען, כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, ער האט נישט געדארפן ארויסלייגן דעם טלית אין רשות הרבים, נאר מען מיינט פרה שהזיקה טלית, די טלית איז געליגן אין חצר הניזוק, און די פרה איז דארט אריין געגאנגען און זי האט מזיק געווען דעם טלית, וטלית שהזיקה פרה, א טלית איז געליגן אין רשות הרבים, איז דאס וואס א בור, א מכשול, איז דורך געגאנגען א פרה און זי האט צובראכן א פוס. ס'איז צוויי מעשות, איין מעשה איז דאך ביידע זאכן נישט געווען אויף איין ארט, ווייל יא אין אומרים זאגט מען נישט תצא פרה בטלית אז דער וואס איז געווארן געשאדנט זיין טלית זאל ער גיין צונעמען די פרה וטלית בפרה זאג איך נישט אזוי, אלא שמין אותה בדמים, נאר מען טוט אפשאצן און ווער עס האט געצאלט דעם צווייטן, ווער עס האט געמאכט דעם נזק מערער, ער דארף באצאלן, איז עס לשון אין רש"י ווייזט אויס אז ס'איז געווען די זעלבע מזיק איז אויך געווען א ניזוק.

איך רעד שוין דא תוספות אז ס'מוז זיין אין צוויי באזינדערע רשותים, און תוספות זאגט טאקע נאך א פשט אז או או קתני אז כ'דארף נישט זאגן אז ס'האט פאסירט אי פרה שהזיקה טלית און אויך טלית שהזיקה פרה נאר פלעין פרה שהזיקה טלית זאג איך נישט אז דער בעל הטלית וואס ער האט שאדן זאל צונעמען די פרה זאג איך נישט אזוי נאר מ'דארף עס אפשאצן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שווה כסף, דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט וואס ס'שטייט אין דער משנה שווה כסף, מלמד דאס קומט מען לערנען, שאין בית דין נזקקין, אז די בית דין טוט זיך נישט צובינדן צו דער דין תורה, אלא לנכסים שיש להם אחריות. דאס וואס שטייט אין דער משנה. שווה כסף מיינט צו זאגן אז די בית דין ווערט נישט געצאלט פון דעם מזיק, נאר דווקא ווען ער האט פעלדער, נכסים שיש להם אחריות. די גמרא העט ווייטער זאגן ווי ליגט אין די ווערטער שווה כסף נכסים שיש להם אחריות.

אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט שווה כסף מלמד, דאס וואס שטייט שווה כסף קומט מיר זאגן שאין בית דין נזקקין, די בית דין גייט נישט איינמאנען פון דעם מזיק, אלא לנכסים שיש להם אחריות, דווקא ווען דער מזיק האט פעלדער. פרעגט די גמרא, מאי משמע, ווי ליגט אין די ווערטער שווה כסף נכסים שיש להם אחריות? אמר רבה בר עולא, האט רבה בר עולא געזאגט, דבר השווה כל כסף, קרקע איז א זאך וואס איז ווערט וויפיל מען באצאלט פאר דעם, פרעגט די גמרא מאי ניהו, וואס מיינסטו עס איז ווערט די גאנצע געלט, דבר שאין לו אונאה, אז קרקע איז אזא איין זאך וואס גייט נישט אהן דער דין פון אונאה, אזוי איז דאך דער דין, האבן מיר געהאט פריערדיגע וואך אין דער סדרה, אז אויב איינער פארקויפט דעם אנדערן א זאך, און דער מוכר האט גענומען מערער א שתות, אדער ער האט עס פארקויפט און גענומען נישט דערגעבן א שתות, זאגן מיר עס הייסט אונאה און מען דארף צוריק געבן דעם שתות, ווי איז אבער ביי קרקע, ביי קרקע איז דא א דין אפילו אז מען האט באצאלט מער אווי א שתות אפילו מער אווי א דריטל ביז א העלפט איז די דין מקח קיים דאס הייסט אין להם אונאה, דער דין פון אונאה וואס ביי א שתות איז דא א דין מחזיר אונאה גייט נישט אהן, אויב דו וועסט אזוי טייטשן עבדים ושטרות נמי אין להם אונאה, די זעלבע זאך ביי עבדים ווען איינער פארקויפט דעם חבר א עבד כנעני, עבד עברי קען מען דאך נישט פארקויפן איינער דעם אנדערן, שטרות, איינער האט פארקויפט שטרות צו זיין חבר, קען נישט דער לוקח מאנען אונאה, איך האב איבער געצאלט א זעקסט חלק, און דא שטייט דאך נכסים שיש להם אחריות, ווייזט אויס אז אין דעם כלל גייט אריין נאר קרקע נישט עבדים און שטרות. אלא אמר רבה בר עולא, האט רבה בר עולא געזאגט דאס וואס שטייט שווה כסף, מיינט מען דבר הנקנה בכסף, אויב דער מזיק האט אזעלכע זאכן וואס ביי דיע זאכן איז דער קנין כסף, נישט משיכה, דעמאלט גייט די בית דין צו איינמאנען. פרעגט די גמרא, עבדים ושטרות נמי נקנה בכסף? עבדים און שטרות איז אויך נקנה בכסף, איז גלייך אין אנפאנג אין ערשטן פרק אין קידושין שטייט א עבד כנעני נקנה בכסף, רש"י זאגט אויף שטרות דנקנית בכסף לא איתפרש היכא, ווייל מיר האבן דאך געלערנט אז די קנין פון שטרות האבן געהאט א מחלוקת, אנדערע לערנען עס דארף זיין כתיבה, ער דארף שרייבן א שטר אז ער פארקויפט דעם שטר, און אויך דארף זיין מסירה איבער געבן די שטרות, תוספות זאגט טאקע צוליב דעם, איך בין דא נישט גורס דאס ווארט שטרות. ווייל שטרות ווערט נישט נקנה מיט כסף נאר מסירה מיט שטר. אלא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, שווה כסף, מען טוט נאר איינמאנען פון א זאך וואס איז ווערט געלט, ולא כסף, אבער מיט געלט נישט, ער דארף באצאלן שווה כסף אבער נישט קיין געלט, והני כולהו, אלע מטלטלים כסף נינהו, זיי הייסן כסף ווייל עס הייסט עבדים, שטרות אויך די זעלבע, מען קען זיי דא נישט פארקויפן, קען מען זיי פארקויפן אין א צווייטע שטאט. הייסט דאס כסף? מען קען שטענדיג מאכן פון דעם געלט, אבער קרקעות הייסן שווה כסף. קומט אויס פון דעם אויך אז מען קען איינמאנען דעם חוב ווען מען האט מזיק געווען, קען מען איינמאנען פון מזיק נאר פון קרקעות, נישט פון מטלטלין. רמי ליה רב יהודה בר חיננא לרב הונא בריה דרב יהושע, האט רב יהודה בר חיננא געפרעגט א קשיא, תנא אין די משנה האט מען געלערנט שווה כסף, מלמד קומט מיר די משנה זאגן שאין בית דין נזקקין, די בית דין גייט נישט איינמאנען ביי די מזיק, אלא לנכסים שיש להם אחריות, נאר דעמאלט ווען די מזיק האט נכסים. ער האט פעלדער, הייזער, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט ישיב, שטייט נישט אין דער תורה כסף ישלם, נאר שטייט כסף ישיב לבעליו, לרבות גייט מען מרבה זיין שווה כסף, מען מוז נישט צאלן פאר דעם נזק מיט געלט, מען קען צאלן מיט שווה כסף, ואפילו סובין, וואזשע זאגסטו ביי אונז אין דער משנה שווה כסף נאר מיט קרקע? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, אונזער משנה רעדט זיך ביתמי, אויב דער מזיק איז געשטארבן און איך גיי דאס איינמאנען פון די יתומים, ווען קען איך עס איינמאנען פון די יסומים? דווקא שווה כסף, דווקא ווען דער טאטע האט זיי איבערגעלאזט קרקעות, ווי איז אבער מטלטלין האט ער איבערגעלאזט קאן מען נישט איינמאנען פון די יתומים, ווייל די מטלטלין פון די יתומים זענען נישט משועבד צום בעל חוב, ס'קען זיין אז זיי האבן געקויפט די מטלטלין לאחר מיתת אביהם. פרעגט די גמרא אי ביתמי, אויב דו זאגסט דאס וואס שטייט אין די משנה שווה כסף, מען טוט נאר איינמאנען אויב ס'איז דא קרקעות, רעדט זיך פון יתומים, אימא סיפא, זאגט די סיפא פון די משנה,

אויב ווידער ער האט געכאפט די מטלטלין פון די יתומים, זיי זענען דאך נישט משועבד צו באצאלן דעם ניזק, וואס איז ער האט געכאפט? ער האט דאך געכאפט א זאך וואס באלאנגט נישט, אז מ'קען פון דעם נישט איינמאנען. ענטפערט די גמרא, כדאמר רבא אמר רב נחמן, אזוי ווי רבא האט פארענטפערט פאר רב נחמנ'ן אויף א צווייטן ארט, עס רעדט זיך שתפס מחיים, ער האט געכאפט ווען דער פאטער האט נאך געלעבט איידער ער איז געשטארבן, הכא נמי דא אויכעט שתפס מחיים, ער האט געכאפט ווען זייער פאטער האט נאך געלעבט, און זייער פאטער איז דאך געווען דער חיוב צו באצאלן, אויף וואס זאל נישט זיין. אפילו סובין, דעריבער זאגן מיר אויב ער האט געכאפט מטלטלין בחיי אביהם און נאכהער איז זייער פאטער געשטארבן קען ער איינמאנען דעם חוב פון די מטלטלין. נאך איז געשטאנען אין די משנה בפני בית דין האב איך יעצט געמיינט אז די קרקעות זאלן זיין פאר דעם בית דין, וואס הייסט די קרקעות זאלן זיין פארן בית דין? אז ווי וועט זיין מען האט פארקויפט די קרקעות קען מען נישט איינמאנען בפני בית דין, עס דארף זיין ס'זאל זיין פאר דעם בית דין, פרט למוכר נכסיו, אויב ער האט פארקויפט די פעלדער, דער מזיק האט פארקויפט די פעלדער, ואחר כך הולך לבית דין, נאכדעם קומט ער צום בית דין, קען די בית דין נישט איינמאנען פון די לקוחות, זאגט די גמרא, שמע מינה קומט דאך אויס פון דעם, לוה, איינער האט געליגן געלט און זיינע נכסים ווערן משועבד צו דעם מלווה, ומכר נכסיו, און ער האט פארקויפט די פעלדער, ואחר כך בא לבית דין און נאכדעם קומט ער צום בית דין, אין בית דין גובין לו מהן, איז נעמט די בית דין נישט אפ פון דעם, מיר ווייסן דאך אז דער מלווה קומט צו גיין און ער טוט איינמאנען פון די לקוחות, אלא זאגט די גמרא, מען מיינט צו זאגן אנדער זאך, נישט מען מיינט די נכסים זאלן זיין פאר דעם בית דין, אויב ער פארקויפט די נכסים וועט דער בית דין סיי ווי איינמאנען פון די לקוחות, אלא פרט לבית דין הדיוטות, סדארף זיין א בית דין מומחה. ס'דא אזעלכע נזק וואס דאס איז קנס, און דאס קען מען נאר איינמאנען ווייל די בית דין זענען מומחים. זענען סמוכים, ווייל בית דין הדיוטות קען מען נישט איינמאנען קיין קנס, דאס מיינט די משנה צו זאגן בפני בית דין פאר א באשטימטע בית דין וואס עס זענען מומחים פרט לבית דין הדיוטות, נאך איז געשטאנען אין די משנה על פי עדים. על פי עדים, מ'קען מחייב זיין אז עדים זאגן עדות אויף דעם שאדן פארן בית דין אז ער האט מזיק געווען, פרט, אמאל למודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור. ס'דא טאקע אסאך פון די נזיקין איז טאקע ממון, אבער ס'איז דאך דא נאך נזיקין וואס זיי ווערן נישט דערמאנט אין דער משנה, זיי ווערן דערמאנט אין דער ברייתא וואס דאס ווערט דאך דערמאנט. דף ד' עמוד ב', אויסגערעכנט אסאך זאכן וואס די זאכן זענען קנס, און אויך אין אפילו קרן איז דאך אויך דא א מחלוקת, פלגא נזקא קנסא זאגן אנדערע, איז זאגן מיר א מודה בקנס ואחר כך באו עדים, שהוא פטור. כ'לערן עס אפ פון א פסוק, אשר ירשיעון אלקים, אז דער חיוב זאל קומען דורכ'ן בית דין, נאר אויב דער בית דין ער האט זיך מחייב געווען איז ער שוין פטור. זאגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט, למאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. קענסטו איינטייטשן על פי עדים גייט מען דאס דערציילן. אלא למאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים, חייב, מאי איכא למימר, ווי וועט ער לערנען די משנה, וואס גייט מען די משנה דערציילן? איך קען דאך נישט זאגן אז די משנה גייט מיר דערציילן מודה בקנס ולא באו עדים, דאס איז דא א בפירוש'ע משנה ווייטער אז על פי עצמו איז ער פטור, איי זאגט תוספות זאל מען זאגן תנא והדר מפרש, דאס פאסט זיך דא נישט צו זאגן ווייל ער רעדט דארט נישט מער מאריך ווי דא, תנא והדר מפרש לערנט מען נאר ווען דא איז דא בקיצור און נאכער דא באריכות. איז לויט דעם מאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, ווי וועט ער טייטשן דעם על פי עדים? זאגט די גמרא סיפא איצטריך ליה, ער דארף מען דערציילן אז דארף זיין עדים איז א פשיטא, נאר ער דארף מען דערציילן וועלכע עדים זאל זיין, אז די עדים זאלן זיין בני חורין, נישט קיין עבדים און בני ברית און זאלן זיין אידן, בני חורין למעוטי עבדים, א עבד כנעני איז נישט גוט פאר קיין עדות, בני ברית למעוטי כותים, בני ברית גייט מען ממעט זיין, א כותי א גוי איז נישט גוט פאר א עדות. וצריכא, די משנה דארף מיר דערציילן ביידע זאכן, אי א עבד איז נישט גוט פאר א עדות, און אויך א כותי איז נישט גוט פאר א עדות. דאי אשמעינן עבד, ס'זאל מיר שטיין א עבד איז נישט גוט פאר א עדות, וואלט איך געזאגט משום דאין לו יחוס, ער האט נישט קיין יחוס, האבן מיר דאך געלערנט כ'לערן אפ פון דעם פסוק שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. אבל כותי, אבער ביי א גוי דיש לו יחוס, ער האט א יחוס, רש"י דערמאנט דא א פסוק ווי ס'ווערט דערמאנט הדרימון בן טברימון, אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט אזוי, כ'וואלט געוואלט מיינען ער איז יא גוט לעדות א גוי, דארף מיר שטיין אז א כותי איז נישט גוט פאר א עדות. ואי אשמעינן כותי וואלט איך געזאגט, ווייסטו פארוואס א גוי איז נישט גוט פאר א עדות, משום דלא שייך במצוות, ער האט נישט קיין שייכות צו מצוות, ער האט טאקע זיבן מצוות איז א בן נח אויך מחוייב, אבער חוץ דעם האט ער נישט קיין מצוות, די מצוות וואס א איד איז געווארן מצווה על הר סיני איז א גוי נישט מצווה. אבל עבד דשייך במצוות, א עבד איז מחויב אין אלע מצוות וואס א פרוי איז מחויב, איך לערן אפ א גזירה שוה לה לה פון אישה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא ס'איז נישט אזוי, איך וואלט געוואלט מיינען אז א עבד כנעני איז כשר לעדות, צריכא דארף מיר אויך שטיין אין דער משנה אז די עדות דארפן זיין בני חורין,